וואס האט שוין גערעדט מ'האט גערעדט שוין כמה פעמים בכמה פרטים בדבר, און מעורר זיין אויף א נקודה נפלאה, אז מען זאגט א אידן אז דורך דערויף וואס ער וועט נעמען פון זיינע געלט מער ניט ווי מחצית השקל, באקומט ער א טייל אין גאר אלע קרבנות ציבור פון כל השנה כולה. וואס דאס איז דאך אן ענין נפלא וואס מען קען אויפטון מיט אביסל געלט, וואס לכאורה איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיק, ברענגען אפילו איין קרבן ציבור איז אויך ניט גענוג קיין מחצית השקל, ווארום א קרבן דארף האבן א באשטימטע ווערט ווי די גמרא רעכנט אויס בנוגע וויפיל ס'איז געווערט א כבש און וויפיל ס'איז געווערט א פר וכיוצא בזה, וואס דאס איז מערער ווי מחצית השקל, בפרט נאך אז מען רעכנט צו די נסכים מיט די אלע עניינים וואס מען דארף האבן צו דעם קרבן, מ'דארף דאך האבן שמן און סולת און יין און עצים וכולי וכולהו עניינים. און דא זאגט מען אז ס'דארף זיין מחצית השקל, ואדרבה העשיר לא ירבה, ער וויל געבן מערער, זאגט מען אים ניין, דאס וועט מאכן א בלבול אין די אלע עניינים, ווי פשוטו של מקרא אז וויבאלד אז מ'דאס א ענין וואס איז פארבונדן מיט תשא את ראש, מיט חשבון נפשות איז אז איינער וועט געבן מערער וועט ווערן א בלבול דער חשבון וועט ניט באווייזן די מספר נפשות זאגט מען אז מער ווי מחצית השקל פארלאנגט מען ניט פון אים במילא דארף ער דאס ניט טון במילא טאר ער דאס ניט טון וכמדובר כמה פעמים אז לא תוסיפו. איז אויך א לאו פונקט אזוי ווי לא תגרעו און כל יתר כנטול דמי, און מען זאגט אים אז מען האט קובע געווען ניט ער זאל געבן על כל פנים א שווה פון איין קרבן ציבור, און דער צווייטער וועט געבן פון א צווייטן קרבן ציבור, און דורך דערויף אז זיי גיבן אלע צוזאמען ווערט דאס על דרך ווי חלוקת הש"ס. א יעדער האט א חלק אין אלע קרבנות ציבור, נאר ווי גערעדט אז יעדערער גיט ווייניגער ווי ס'דארף קאסטן, וויפיל געלט מ'דארף האבן אויף איין קרבן ציבור, און מ'זאגט אז דערפאר אין וואס האט ער, האט ער א חלק אין אלע קרבנות ציבור, און ניט נאר א חלק פון קרבנות ציבור פון ימות החול. וואס מחצית השקל, איז זיך פארשטאנדיג אז מ'האט עס מקיים געווען בפשטות אין א יום חול ניט בשבת ויום טוב, איז מען באקומט א חלק באקומט ער ביז אויכעט אין קרבנות ציבור פון קדש קדשים פון יום הכי קדוש בשנה ביז וואנעט ער ווערט אנגערופן יום הקדוש יום הכיפורים, און דארטן האט ער א חלק ווי אין אלע קרבנות ציבור פון ועל אחת כמה וכמה פון שאר קרבנות הציבור פון כל השנה, וואס אט דא באווייזט מען יעדער אידן אויף וויפיל ס'טייער און וואס ער קען אויפטון אפילו מיט א מקצת דמקצת פון נכסים שלו. וואס דאס איז די מחצית ה, וואס דאס איז די ענין פון מחצית השקל, על דרך זה קומט אויכעט די צווייטע הוראה בנוגע שבין אדם לחבירו, דער טייל אין די מצוה שבין אדם למקום ווי גערעדט פריער. אז מען זאגט אים אז ער וועט געבן מחצית השקל, באקומט ער א חלק אין אלע קרבנות ציבור פון כל השנה כולה, דערביי זאגט ער נו ער וויל שוין האבן דעם חלק, זאגט מען אים דו מוזט אנקומען צו נאך אידן, ווארום מיטן מחצית השקל אליין קען מען ניט מקריב זיין אפילו קיין איין קרבן ציבור. על אחת כמה וכמה ניט אלע קרבנות ציבור פון כל השנה כולה. און אט דא זעט ער אויף וויפיל ס'נוגע דער ואהבת לרעך כמוך אין אלע זיינע עניינים, און ס'מוז זיין כמוך, ווארום אויב ס'זיין א פירוד צווישן זיין מחצית השקל, מיט א צווייטנס מחצית השקל, איז אטא דעמאלט פעלט דער ענין פון מוסרו מוסרו יפה יפה די נתינה יפה יפה, און בשעת ער וויל זיך ניט מתחבר זיין אדער ס'איז דא א פירוד צווישן אים מיט א צווייטן אידן, איז אטא דעמאלט ווערט א פירוד צווישן זייערע און העדר הקירוב על כל פנים צווישן זייערע מחצית השקל. ווערט דעמאלט א העדר ההידור אדער א פגם מיט דעם קרבן ציבור וואס מען ברענגט פון געלט וואס איינער ציט אין איין זייט צווייטער ציט אין די צווייטע זייט, אזוי ווי מען דארף האבן אז דער קרבן זאל זיין א שלם. און א גאנצער און זאל זיין כבש אחד, דארף זיין איין כבש, ניט צוויי האלבע אדער דריי דריטל וכיוצא בזה, איז דאס איז מדגיש די מצוה פון מחצית השקל, על דרך וואס מ'רעדט אין די ספרי מוסר אז מ'באווייזט א עשיר און א דל, אז העשיר לא ירבה, אז וויפיל עשירות ער זאל ניט האבן, דארף ער וויסן זיין אז ער מוז אנקומען צו א צווייטן אידן, ווארום דאס אן דעם צווייטן אידן איז דאס א ענין פון מחצית, קען ניט זיין קיין שקל הקדש, ער איז מער ניט ווי א מחצית, בשעת ער באהעפט זיך מיט א צווייטן אידן ווערט א גאנצע זאך א גאנצע שקל הקדש. ולאידך גיסא אויכעט בנוגע צו דעם דל, ער זאל זאל ניט זיין אראפגעפאלן ביי זיך, און במילא זיך מייאש זיין פון צו טון תשובה וכיוצא בזה, וויבאלד אז ידע איניש בנפשיה דעם חשבון צדק אז ער איז א דל, זאגט מען אים אז הדל לא ימעיט, אז ער וועט נאר געבן מעשרי יפה יפה איז אט דעמאלט ווערט עס א גאנצע מחצית השקל, וועט ער זיך מתחבר זיין מיט א צווייטן אידן ווערט עס א גאנצע שקל הקדש, וואס דאס איז אויך דער ענין פון ואהבת לרעך כמוך איז דאך א כלל גדול בתורה, ביז וואנעט איז כמדובר כמה פעמים דער אלטער רבי האט אריינגעשטעלט אין סידור אז מען זאל דאס זאגן כאטש דאס שטייט גאר אין ספרי קבלה אז מען זאל זאגן קודם התפילה אז ער איז מוכן אויף מקיים זיין די ואהבת לרעך כמוך, איז דאך פון דעסטוועגן איז דאך אינו דומה אז ס'קומט א ענין וואס דאס אחת בשנה. ווי דער ענין פון פרשת שקלים וואס מען דערמאנט נאכאמאל וועגן מחצית השקל, וואס ברוחניות איז דאך האבן זיך אין דערויף דאך ניט אידן ניט געקאנט אנרירן, איז דאס געבליבן בשלימות אט די עבודה איצטער אויכעט ונשלמה פרים שפתינו מען קען נאך משלים זיין. דורך שפתינו אויך די עניינים גשמיים כפשוטם שבדבר, זיי דערמאנען זיי במיוחד אויף דערמאנען זיי אויף כמה וכמה עניינים, ובמיוחד אויף די שתי הוראות נפלאות, אויף וויפיל איז גרויס א כח פון א אידן, אז אפילו בממונו, וואס דאס איז ניט זיין נשמה און ס'איז ניט זיין גוף, דאס איז מער ניט ווי זיין ממון. איז טוט ער אויף מיט א מחצית שבזה, מיט א קליינע טייל דערפון, ווי ס'איז געווען בפשטות אז ס'איז געווען איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, און וואס פאר א חלק דערפון איז געווען א מחצית השקל, על אחת כמה וכמה אין מדבר, וואס דעמאלט האבן זיי זיך געהאט ביזת הים און ביזת מצרים. און ווי רש"י און גמרא זיינען מפליג וויפיל ס'איז געווען, וויפיל יעדער האט באקומען, פארשטייט מען דאך סארא חלק דערפון ס'איז געווען דער ונתנו כופר נפשו דער מחצית השקל, און דערפון איז געווארן כופר נפשותיכם, און דערפון איז געווארן ווי גערעדט פריער בארוכה, די שותפות און די בעלעבאטישקייט אין כל קרבנות ציבור של כל השנה כולה, וואס בשעת ס'ווערט א דבר חדש וואס דאס לייענט מען דאך פרשת שקלים אלס פרשת שקלים אחת בשנה אין דעם שבת, בשעת מ'לייענט דאס אויכעט אין פרשת כי תשא, ווערט דאס א טייל פון כמה וכמה עניינים און די הפטרה איז דערמיט ניט פארבונדן מיט נאך כמה וכמה חילוקים וואס דערפאר ווערט זיך דאס אנגערופן פרשת כי תשא, ניט פרשת שקלים. מה שאין כן בפרשת שקלים וואס נקראת על שם קריאה זו און דאס איז שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש.